אונז זענען ממשיך די פרשה פון א חטאת נפש כי תחטא, אבער ס'איז דא אנדערע סארט חטאים, און באמת איז נישט קלאר צו פארשטיין סיי על פי פשט סיי על פי הלכה וואס איז די חילוק פון די חטאים און די פריערדיגע חטאים, אונז ווייסן די חילוק אין הלכה, פריערדיגע פרשה האבן אונז געלערנט אז סתם יעדע חטא וואס א מענטש טוט פארשטייט זיך חכמים גייען מאכן גדרים פאר דעם ברענגט ער א קרבן חטאת און ס'שטייט קען ברענגען א כשבה אדער א שעירה, יעצט לערנט מען א ליסט פון חטאים, די ליסט פון חטאים איז איינס איז שמעה קול אלה איינער האט נישט געזאגט קיין עדות, צווייטע איז ער האט צווייטע איז א לאנגע ליסט אבער דער כלל הצד השווה פון שביניהם איז ער האט אנגערירט א דבר טמא און לכאורה האט ער געגעסן קדשים אדער ער איז געגאנגען אין בית המקדש בטומאה, און די דריטע איז ער האט געמאכט א שבועה און ער האט עובר געווען אויף זיין שבועה בשוגג, די דריי כללים אויף יעדע איינס שטייט פארשידענע פרטים וואס מען קען פארשטיין, דער ווארט איז אויב ער געפינט אויס אז ער האט געזינדיגט והתודה אשר חטא פארשטיי איך אז ער האט געוויי ער איז מודה אז ער האט געזינדיגט נישט אז ס'דא דין וידוי, ער איז מודה אז ער האט געזינדיגט דעמאלטס דארף ער ברענגען א. חטאת מען רופט והביא את אשמו לה' על חטאתו און די חטאת איז דא אין דעם א ספעציעלע דין אז ס'ווענדט זיך ווי רייך ער איז אויב ער קען דארף ער ברענגען א כשבה אדער א שעירה אזוי ווי פריער וואס אויב אין ידו משגת די שה ברענגט ער שתי תורים טאמער קען ער דאס אויך נישט ברענגען ברענגט ער א מנחה עשירית האיפה יא אינטערעסאנט צוויי תורים עס ווערט א נייע חידוש עס ווערט עס ברענגט א חטאת און א עולה צוזאמען הגם בעצם איז עס נאר א קרבן חטאת דא ברענגט ער עפעס צוויי איינס ווערט א עולה איינס ווערט א חטאת דא זעט מען שוין ווייטער אז א חטאת מיט א עולה האבן אסאך שייכות לכאורה וויבאלד א פייגל איז קליין און מען דארף ברענגען צוויי איז דארף מען עפעס מאכן איין גאנצע פאר א עולה כאילו ס'זאל זיין אביסל מער אימורים אויפן מזבח און די אנדערע גייט זיין א חטאת און א חלק גייט בלייבן פאר די כהנים ס'איז דא מליקה און די גאנצע דין וואס מען האט געלערנט ביי חטאת העוף אויך עולת העוף אויכעט. איז דאס איז די קרבן עולה ויורד און ס'איז נישט קיינער האט נישט קיין קלארע מהלך פארוואס פונקט די חטאים האבן די דין עולה ויורד כ'האב א אייגענע מהלך וואס מ'קען טראכטן וועגן דעם אבער על כל פנים דאס איז די דאס איז די דין די ערשטע דין וואס אונז לערנען דא דאס איז א המשך בעצם א המשך פון די פריערדיגע דין פון חטאת באופן כללי חטאת היחיד און ס'דא א חידוש אז א ליסט אויף די ליסט דארף מען מעיין זיין די ליסט על פי פשט די ליסט איז דווקא אדער לאו דווקא אפשר די עיקר חילוק איז די והתודה טאקע וואס עס שטייט והתודה מיינט ער איז מודה פאר די בית דין אדער פאר די כהנים פאר א אנדערש אז ער דארף עס ברענגען ממילא זענען זיי עס מחייב דאס איז מיין השערה פריער רעדט מען אז סתם אז א מענטש ברענגט דעמאלטס מילא אז ער ברענגט ברענגט ער שוין אז ווען ער קען דא רעדט מען אז מען צווינגט אים צו ברענגען האט ער א טענה אז ער קען נישט דארף מען אים געבן אן אנדערע עצה היכי תמצא און לויט דעם אפשר נישט קיין דווקא די חטאים די חטאים זענען שכיח אז אנדערע מענטשן ווייסן אבער עס קען זיין אנדערע חטאים אויך איז אזוי די דין דאס איז מיין פשט על פי פשט אבער מען איז נישט מחויב מסכים צו זיין און דאס איז געשטאנען פריער די גמ' געשטאנען ס'געשטאנען אשם חטאת מען דארף מעיין זיין על פי הלכה רופט מען דאס א קרבן עולה ויורד ס'הייסט א חטאת דאס רופן עס חכמים די נעקסטע דריי אשמות רופט מען זיי קרבן אשם און די תורה אליינס שפעטער אין פרשת צו ווען תורת האשם איז מבדיל קלאר פון צווישן א חטאת און א אשם עס האט אנדערע דינים ס'איז א אנדערע סארט קרבן הגם ס'איז שווער צו פארשטיין פונקטליך וואס איז די חילוק פון א חטאת און א אשם דאס דארף מען אלעמאל טראכטן איז די ערשטע איז וואס אונז רופן אשם מעילות, איינער האט מועל געווען בשוגג מקדשי השם, ער האט געגעסן עפעס ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז קדשים, ער האט גענומען א זאך וואס באלאנגט פאר די בית המקדש, און וואס דעמאלטס דארף ער טוהן? איז דעמאלטס איז נישט נאר ער דארף ברענגען א קרבן, ער דארף צאלן, דאס איז א אינטערעסאנטע זאך, און דער קרבן איז אזויווי א חלק פון צאלן, ער האט דאך גענומען פון די קודש, ער האט דאך גענומען פון בית המקדש, צאלט ער, סיי ער צאלט אשר חטא מן הקודש ישלם, דאס איז די צווייטע זאך וואס שטייט אין פסוק, און ער געבט צו א פיפטל, ס'הייסט צוואנציג פראצענט געבט ער צו, אזוי ווי א פיין, ער צאלט צו, און חוץ דעם געבט ער א כפרה א איל אשם, און די איל אשם דארף זיין ווערט כסף שקלים, ס'הייסט צוויי שקלים, דארף זיין ווערט, ס'איז אויך אזוי כאילו א פיין, דאס איז ס'הייסט א נייע סארט קרבן, נישט נאר עס איז א קרבן, איך ווייס אז איך האב עס רצון מיט די אייבערשטער און אזוי ווייטער, ער צאלט כאילו צוריק מיט דעם, הגם די עיקר צאלט ער צוריק מיט די געלט וואס ער געבט, מיט די חומש, חוץ דעם דארף ער ברענגען א איל אשם, א איל איז אביסל מער טייער, אביסל גרעסער, ס'איז א טייערע קרבן ס'האט מינימום א פרייז, און די זעלבע זאך איז שטייט אויך נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות ה' ולא ידע ואשם ונשא עוונו און ווייטער ברענגט ער א איל, דאס שטייט נישט קלאר, חכמים לערנען אז דאס מיינט א אשם תלוי, ס'איז טאקע זייער אינטערעסאנט, א אשם תלוי איז טייערער פון א אשם ודאי, מ'רעדט וועגן דעם, דא אסאך מדרשים און טייטשן וואס איז די ענין פון דעם, דאס איז די צווייטע אשם וואס שטייט דא, על פי פשט שטייט נישט אז ס'איז א אשם תלוי, שטייט די זעלבע לשון ווי ביי אנדערע חטאים בשוגג, דארף מען פארשטיין וואס ס'רעדט זיך, אבער דאס איז די צווייטע זאך. די דריטע זאך וואס אונז רופן אשם גזילות, איינער האט מועל געווען אין א פקדון אדער אין א אנדערע זאך א גזילה אדער א עושק, אדער א אבידה און ער האט געשוואוירן פאלש, עניוועי, שטייט, דארף מען איינזען צו די פשט איז אז אלעמאל דארף מען האט מען געשוואוירן פאלש אדער באופן כללי עניוועי וואס א מענטש האט בא'עוול'ט זיין חבר, ס'הייסט, זייער אינטערעסאנט, פונקט ווי ס'דא איינער האט בא'עוול'ט קודש דארף ער ברענגען א אשם מיט א חומש, זעלבע זאך אז איינער בא'עוול'ט זיין חבר, לפחות אויב ער ברענגט א מאכט א שבועה, דעמאלטס פשט ער האט אריינגעמישט גאט אין זיין סכסוך מיט זיין חבר געשוואוירן פאלש, אויך א געוויסע מעילה, א געוויסע פגיעה אין די קודש, איז די זעלבע דין ער ברענגט א אשם איל און בערכך ס'דארף זיין ווערט אזויפיל, און ער דארף ברענגען אויך ער צאלט פאר די וואס ער האט געגעבן לאשר הוא לו, ער צאלט נישט פאר די קודש, ער צאלט פאר דעם וואס ער האט בא'עוול'ט פאר די צווייטע איד צאלט ער די וויפיל ער האט אים בא'עוול'ט און ער געבט צו א חומש, דאס איז די דינים פון קרבן עולה ויורד און די דינים פון קרבן אשם.